ברוך השם, מסכת יבמות, דף ו' עמוד ב', די לעצטע פיר שורות. אמר רב שימי בר אשי, האי תנא, לא משום דאתי עשה ודחי לא תעשה, אלא משום דמייתי מקל וחומר. מיר וועלן מקדים זיין, די גמרא האט פריער געזאגט, דף ג' עמוד א', אז אויב צוויי ברידער האבן געהאט די פרויען צוויי שוועסטער, און איינער איז געשטארבן אן קינדער, שטענדיג איז דאך דא די מצוה פון יבום,

און ביי די מצוה פון יבום שטייט יבמה יבא עליה, צו זאגן אזוי ווי יבמה יבא עליה רעדט זיך במקום מצוה, איז די זעלבע זאך דער פסוק לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה רעדט זיך אויך במקום מצוה, און די תורה זאגט לא תקח. און אלע זאכן, אלע עריות לערן איך אפ פון אחות אשה. פרעגט אויף דעם דארט די גמרא, דף ג עמוד ב סוף עמוד, איז דעריבער איז מען נישט מייבם, ווייל איך לערן עס אפ פון דער גזירה שווה פון עליה, אבער איך זאל נישט האבן דעם עליה, וואלט איך געזאגט, אחות אשה, די זעלבע זאך אנדערע עריות איז מען אויך מייבם, פארוואס? ווייל איך וואלט געזאגט אתי עשה ודחי לא תעשה. ס'קומט די עשה פון מצות יבום, און ס'דוחה די לא תעשה פון עריות. פון וואנעט ווייס איך אז עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת? ביי עריות איז א הארבע לא תעשה וואס איז דא כרת, ווער זאגט אז דארט איז עשה דוחה לא תעשה? האט די גמרא דא ביי אונז געזאגט, איך לערן עס אפ פון דעם פסוק, ס'שטייט אין פסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם, וואס מיינט דער פסוק צו זאגן בכל מושבותיכם? כ'קען נישט זאגן דער פסוק גייט מיר זאגן אז גייט אן די לא תבערו אש בין בארץ בין בחוץ לארץ. ס'איז א חובת הגוף. די מצוות וואס זענען פארבינדן מיט דער ערד גייען נאר אן אין ארץ ישראל. אבער שבת איז א חוב אויפן גוף, ווייס איך דאך אליין אז דאס גייט אן בין בארץ בין בחוץ לארץ. וואס דערציילט מיר דער בכל מושבותיכם? אז ביי דעם בית דין זאל איך אויך נישט אנצינדן קיין פייער, כאטש ס'איז דא א מצוה וואס שטייט אין די פרשת רוצחים והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, אז אויב איינער האט געטון אן עבירה וואס קומט מיתת בית דין, איז א מצוה פון בית דין אז זאלן אים ממית זיין, אבער שבת טאר מען נישט, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ביי דעם בית דין זאג איך דיר אויך אז די מצוות עשה פון מיתת בית דין נישט דוחה דעם לאו פון שבת. איז אויב מיר זאלן זאגן אומעדום א עשה איז נישט דוחה קיין לא תעשה שיש בו כרת, וואס דארף מיר דא דער פסוק צו דערציילן אז רציחה מיתת בית דין איז נישט דוחה די לא תעשה פון שבת? כ'ווייס דאך אליין אז ס'איז נישט דוחה, איז א ראיה, אומעדום זאגן מיר עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, וואלט איך געוואלט מיינען אז דא אויכעט, דאס וואס שטייט אין פסוק וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת איז בין בחול בין בשבת, אז די עשה והומת גייט איז דוחה די לא תעשה פון שבת שיש בו כרת. דערציילט מיר דער פסוק אז דא איז נישט דוחה, אבער אומעדום איז דוחה, ווייל אויב אומעדום זאל אויך נישט דוחה זיין דארף איך דאך דא נישט האבן קיין פסוק, איז פון דעם ווייס איך עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, וואלט איך געוואלט מיינען אז עס פאלט ליבום א ערוה זאל מען מייבם זיין, אז די עשה פון יבום איז דוחה די לא תעשה שיש בו כרת, דעריבער דארף איך האבן דער עליה. גיימער צו צו דער גמרא, אמר רב שימי בר אשי, האט רב שימי בר אשי געזאגט פון דא איז נישט קיין ראיה, האי תנא, דער תנא וואס האט געוואלט זאגן אז אויב מען דארף דעם געבן מיתת בית דין זאל מען עס מאכן אין שבת, לאו משום דאתי עשה ודחי לא תעשה, זיין טעם איז נישט ווייל מיר זאגן ס'קומט די עשה פון והומת און ס'דוחה די לא תעשה שיש בה כרת, ניין, אומעדום האלט איך אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת אלא משום דמייתי מקל וחומר, ער האט א קל וחומר צו זאגן אז והומת זאל דוחה זיין שבת, אבער אין אמת'ן זאג איך אומעדום אז א עשה איז נישט דוחה קיין לא תעשה שיש בו כרת, בלייבט דאך צוריק שווער די קשיא וואס כ'האב געפרעגט דף ג עמוד ב, וואס דארף איך האבן דעם עליה? והכי קאמר, דער פשט פון דער ברייתא איז אזוי, די ברייתא האט דאך אנגעהויבן מיט דיע ווערטער, שטייט אין פסוק וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, שומע אני בין בחול בין בשבת, אז די בית דין זאל געבן די מיתה דעם מענטשן וואס עס קומט שבת אויך, מה אני מקיים

עבודה וואס מען טוט אין בית המקדש צו שבת, מיר זעען דאך אז עבודה איז דוחה שבת, שבת איז מען מקריב קרבנות, טוט מען דאך מלאכות וואס מען טאר נישט טון שבת, הייסט דאס אז עבודה איז הארבער פון שבת? דעריבער איז עבודה דוחה שבת. יעצט לאמער זעהן רציחה, ווען איך דארף געבן דעם מענטש וואס קומט אים מיתה, דאס איז הארבער פון עבודה, ווייל ווען סקומט א כהן מיתה און ער וויל טוהן די עבודה, זאגט א פסוק מעם מזבחי תקחנו למות, זעה איך דאך אז רציחה איז דוחה, די הארבערע זאך, די עבודה וואס דאס איז הארבער פון שבת, דארף דאך עס אוודאי און אוודאי דוחה זיין שבת, די קל וחומר איז אזוי, ומה דאך עבודה שהיא חמורה, עבודה איז דאך הארב, ווי זע איך אז ס'איז הארב? ודוחה שבת, שבת טוט מען די עבודה, די מצוה פון עבודה איז דוחה שבת, דאך רציחה דוחה אותה, רציחה איז דוחה די עבודה וואס דאס איז הארבער פון שבת. אויב דער רוצח איז געווען א כהן א וויל טון די עבודה, שיקט די בית דין און מען ברענגט אים מען זאל אים געבן מיתה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק מעם מזבחי תקחנו למות פון מזבח זאל מען נעמען, מען זאל אים געבן מיתה, אויב ער איז געוועזן שוין אויפן מזבח אז ס'איז שוין געווען עבודה בידו דעמאלט גייט עס נישט אהן, אבער ווען ער גייט טון די עבודה זאגן מיר אז די רציחה איז דוחה די עבודה, שבת שנדחית מפני עבודה, שבת איז דאך לייכטער פון עבודה, וואס שבת ווערט דאך נדחה פון דער עבודה, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שתהא רציחה דוחה אותה. רציחה וואס איז דוחה די עבודה דארף דאך אוודאי און אוודאי דוחה זיין שבת. ומאי או אינו דקאמר, אין די פריערדיגע ברייתא וואס מיר האבן געהאט דף ו' עמוד ב' איז פארהאנען אין דער ברייתא פיר צדדים מיר וועלן עס פיר פאל, מיר וועלן עס איינטיילן א' ב' ג' ד'. א', פריער האט די גמרא געוואלט זאגן אז דאס וואס שטייט והומת שומע אני בין בחול בין בשבת, מכח דעם קל וחומר. ב', נאכער זאגט די גמרא, או אינו אלא אפילו מיתת בית דין, לאמיר זאגן אז מיתת בית דין טאר מען אויך נישט מאכן שבת, איך האב דאך א קל וחומר, פארוואס זאל איך דאס אזוי זאגן? נאכער האבן מיר א דריטן פאל, או אינו אלא אפילו בשבת, לאמיר זאגן אז מיתת בית דין זאל איך מאכן שבת אויכעט. דער דריטער פאל איז דאך דער זעלבער ווי דער ערשטער פאל. נאכער איז דא א פערדער פאל, תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם, און איך ברענג א ראיה אז מושבותיכם מיינט די טייטש בית דין, זאגן מיר אז מען טאר נישט. איז וואס איז די טאפלטע אריכות אין דער ברייתא? פריער וויל איך זאגן, לאמיר זאגן אז רציחה איז דוחה שבת, או אינו ס'איז נישט דוחה, נאכער זאג וויל איך ווידער זאגן אדער לאמיר זאגן ס'איז יא דוחה, ניין איך זאג פון לא תבערו ס'איז נישט דוחה, מאי או אינו דקאמר, דאס וואס שטייט אין צווייטן פאל או אינו ס'זאל נישט דוחה זיין, אויב איך האב א קל וחומר, ווי קען איך זאגן או אינו אז אפילו מיתת בית דין איז נישט דוחה? הכי קאמר, דער פשט אין צווייטן פאל איז אזוי, דו ווילסט זאגן אז אויב רציחה איז דוחה עבודה, דארף עס דוחה זיין שבת? אוודאי ניין, קבורת מת מצוה תוכיח. ווען איך דארף באגראבן א מת מצוה, ס'נישט דא ווער זאל זיך מיט אים נישט פארנעמען, דאס וועט באווייזן שדוחה את העבודה, ס'איז דוחה די עבודה, ווי די גמרא לערנט עס אפ אין מגילה דף ג' פון לאחותו, און דאך זאגן מיר ואין דוחה את השבת, ס'נישט דוחה שבת, איז די זעלבע זאך רציחה, די עבודה איז עס טאקע דוחה, אבער שבת איז עס נישט דוחה. דאס איז דער צווייטער פאל. הדר אמר, נאכדעם זאגט ער דער דריטער פאל וואס עס שטייט נאכאמאל או אינו אלא אפילו בשבת, וויל ער אזוי זאגן, קבורת מע, ניין, קבורת מת מצוה תדחה שבת מקל וחומר, מאך נישט קיין תוכיח פון קבורת מת מצוה, נאר דאס אליין קבורת מת מצוה לערנען אויכעט אפ פון דעם זעלבן קל וחומר אז אויב ס'איז דוחה די עבודה זאל עס שבת זאל אוודאי דוחה זיין, ביידע זאכן זאל איך אפלערנען פון קל וחומר אי קבורת מת מצוה און אי רציחה, אויב איך זעה זיי זענען דוחה די עבודה, וואס עבודה איז הארבער פון שבת, דארף מען אוודאי דוחה זיין שבת. מה דאך עבודה איז שוין דוחה שבת, עבודה וואס איז הארבער פון שבת, וואס די עבודה איז דאך דוחה שבת, קבורת מת מצוה איז דוחה אותה מולאחותו, קבורת מת מצוה איז דוחה די עבודה, שבת שנדחית מפני עבודה, שבת וואס איז לייכטער פון עבודה, עס ווערט אוועק געשטויסן פון עבודה, אינו דין שתהא קבורת מת מצוה דוחה עושה. דאס איז דער דריטער פאל געוועזן, איך וויל זאגן אז ס'זאל יא דער קל וחומר איז א גוטער קל וחומר, קבורת מת מצוה מאכט נישט קיין תוכיח, ווייל קבורת מת מצוה וועל איך אויך אפלערנען דוחה שבת. תלמוד לומר לא תבערו, לערן איך אפ פון דעם פסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אז ביי דעם בית דין זאג איך אויך לא תבערו אש, אז רציחה איז נישט דוחה שבת. און נאכדעם ווי איך ווייס אז רציחה איז נישט דוחה שבת, קען איך שוין נישט אפלערנען פון א קל וחומר אז קבורת מת מצוה זאל דוחה זיין שבת, ווייל איך וועל זאגן רציחה תוכיח, רציחה איז דוחה די עבודה, און שבת איז נישט דוחה. פרעגט די גמרא, ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא, לויט ווי איך האב פריער געלערנט, ריא. אז דעריבער דארף איך האבן א פסוק רציחה נישט דוחה שבת, דאתי עשה ודחי לא תעשה, ווי כ'האב געלערנט, ווייל איך וואלט געוואלט מיינען אז ס'קומט די עשה פון והומת און ס'דוחה די לא תעשה פון שבת, מאי, מאי או אינו דקאמר, וואס איז א פשט אין די ברייתא? די ברייתא איז דא פיר צדדים, ס'איז דאך אין אמת איז נאר צוויי צדדים, אט זאג איך אין אנפאנג, איך דארף זאגן אז עשה איז דוחה לא תעשה שיש בו כרת, און מיתת בית דין איז דוחה שבת, די צווייטע פאל זאג איך או אינו, ס'איז נישט דוחה, נאכהער זאג איך א דריטן פאל או אינו, ס'איז יא דוחה, נאכהער זאג איך תלמוד לומר לא תבערו אז ס'איז נישט דוחה, וואס איז די פשט אין די ברייתא לויט א הוה אמינא וויאזוי האב איך געלערנט? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, די פשט אין די ברייתא איז אזוי, אין דעם ערשטן פאל

ודחי לא תעשה און ס'איז דוחה די לא תעשה פון לא תעשה כל מלאכה. דאס איז געווען דער ערשטער פאל. הדר אמר, נאכדעם זאגט די גמרא ניין, נאכדעם זאגט די גמרא או אינו, אלא אפילו מיתת בית דין איז נישט דוחה שבת, פארוואס? ווייל אימר דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה, ווען זאגן מיר א עשה דוחה א לא תעשה? לא תעשה גרידא, אז די לא תעשה איז נישט קיין הארבע, ס'זאל זיין נאר א לא תעשה אליין אן כרת, ווי למשל כלאים בציצית, ס'איז דא א לאו פון לא תלבש שעטנז און ס'איז דא א מצוות עשה צו מאכן ציצית, און די מצוות עשה פון גדילים תעשה לך איז דוחה דעם לאו פון כלאים, ווייל ס'איז א לא תעשה גרידא, ס'האט נישט קיין כרת, אבער לא תעשה שיש בו כרת מי שמעת ליה דדחי, ווער זאגט אז לא תעשה שיש בו כרת זאל עס דוחה זיין? דא אויף שבת איז דאך א לא תעשה שיש בו כרת דארף עס נישט דוחה זיין. הדר אמר, נאכדעם זאגט ער, דאס איז דער דריטער פאל אין דער ברייתא, אטו עשה דוחה את לא תעשה, ווען איך זאג אז עשה דוחה א לא תעשה, לאו לא תעשה חמור מיניה, איז דען נישט די לא תעשה הארבער, איך זע דאך אויף א עשה גיט מען נישט קיין מלקות, און אויף א לא תעשה גיט מען יא מלקות, וקאתי עשה ודחי ליה, און עס קומט די עשה און איז דוחה די לא תעשה, כאטש די לא תעשה איז הארבער. מה לי חומרא זוטא, מה לי חומרא רבה, וואס איז די חילוק צו א הארבערע צו א לייכטערע סייווי איז דאך עס הארבער ווי א עשה, דעריבער דארף איך זאגן אז די עשה פון וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת זאל דוחה זיין ווי די לא תעשה מלאכה. תלמוד לומר לא תבערו, דעריבער זאגט מען די לא תבערו אז בכל מושבותיכם, וואס איך טייטש בכל מושבותיכם, גייט ארויף אויפן בית דין. בלייבט דאך יעצט צוריק שווער די קשיא, איך האב דאך נישט קיין לימוד אז עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, וואס דארף איך האבן א פסוק ביי יבום אז ס'פאלט ליבום אן ערוה, זאגן מיר אז די עשה פון יבום איז נישט דוחה די לא תעשה שיש בו כרת, איך ווער טרעף דאך נישט קיין ארט אז עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, אלא זאגט די גמרא, איצטרך איך דארף האבן דעם עליה. סלקא דעתך אמינא, ווייל איך וואלט געוואלט מיינען, תיהוי האי אשת אח, אשת אח זאל זיין דבר שהיה בכלל, אין אמת'ן, אשת אח שיש לה בנים איז דאך איינס פון די עריות, ס'קומט דאך אויף דעם כרת. ס'איז דאך אין כלל וואס דער פסוק זאגט כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו, שטייט אויף אלע עריות איז דא כרת, איז דאך דאס אין כלל. ויצא מן הכלל ללמד, אשת אח איז ארויסגעגאנגען פון כלל אז דארטן ווי אין לה בנים זאל מען מייבם זיין, אז דארט איז נישט בלויז ס'איז נישטא קיין כרת, ס'איז א מצוה מייבם צו זיין. לא ללמד על עצמו יצא, גייט עס נישט לערנען נאר אויף אשת אח אליין, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ס'גייט לערנען אויף דעם גאנצן כלל, אז אויב עס האנדלט זיך יבום בין איך מתיר דעם איסור ערוה, אזוי ווי איך האב מתיר געווען דעם איסור אשת אח, אזוי וואלט איך געוואלט מיינען, דעריבער דארף איך האבן דעם אשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה, צו זאגן אז אנדערע עריות ווערן נישט נדחה צוליב די מצוה פון יבום. ווי טרעפט מען דאס דעם כלל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, דתניא מיר האבן געלערנט דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו' כיצד, ווי הייסט דאס שטייט אין פסוק והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, א מענטש וואס וועט עסן פלייש פון שלמים וטומאתו עליו, און ר'איז טמא, קומט אים כרת. איז דאך שווער, דער פסוק איז דאך מיר איבריג והלא שלמים בכלל קדשים היו, שלמים איז אין כלל פון אלע קדשים, וואס שטייט שוין ביי אלע קדשים א כלל, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו, און ער וועט עס עסן בטומאת הגוף, קומט כרת, איז דאך דאס שלמים אויך אין כלל פון קדשים, ולמה יצאו, פארוואס איז דא דא א באזונדער פסוק אויף שלמים? להקיש אליהם, צוצוגלייכן צו שלמים, ולומר לך צו זאגן, מה שלמים מיוחדים אזוי ווי שלמים זענען אזא איין זאך וואס איז קדשי מזבח, ס'איז אויף דעם דא א קדושה עס מקריב צו זיין אויפן מזבח, אף כל, שטענדיג אז מ'עסט בטומאת הגוף קומט כרת אויב ס'איז קדשי מזבח, יצאו, א אויסנאם איז קדשי בדק הבית, אז איינער האט מקדיש געווען. פירות, וויין, אז מען זאל עס פארקויפן און דיע געלט זאל גיין וואס מען דארף האבן צורעכט מאכן זאכן אין בית המקדש, דאס הייסט די זאך האט נישט קיין קדושה פאר די מזבח, נאר די זאך האט קדושה אויף בדק הבית, איז אויב דער מענטש האט עס געגעסן בטומאת הגוף קומט נישט קיין כרת, הכא נמי, וואלט איך דא ביי אונז אויך אזוי געזאגט. הא אשת אח בכלל כל העריות היתה, אשת אח איז געווען אין כלל פון אלע עריות, שטייט אין פסוק כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו, איז דאך א כלל אויף אלע עריות אויף אשת אח אויכעט, ולמה יצתה, פארוואס האט דער פ איז ארויסגעגאנגען אשת אח, עס שטייט יבמה יבא עליה, די תורה האט עס מתיר געווען, וואלט איך געוואלט זאגן, להקיש אליה, איך זאל צוגלייכן אלע עריות צו אשת אח, ולומר לך, צו זאגן, מה אשת אח שריא, אזוי ווי אשת אח במקום יבום מעג מען, אף כל עריות נמי שריין, אזוי מעג מען אלע עריות, דעריבער דארף איך שוין האבן דעם עליה צו זאגן אז כ'האב דיר נאר מתיר געווען אשת אח, אבער שאר עריות האב איך דיר נישט מתיר געווען. אין די שלשה עשרה מידות איז דא די מידה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, און ס'איז דא נאך א כלל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו, איך קען דאס נישט צוגלייכן צו דעם כלל און אויך נישט דעם כלל צו אים, עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. ווען גייט אן די פריערדיגע מידה אז ס'איז נישט אינגאנצן אוועק פון כלל, ס'הייסט נישט קיין דבר חדש, און איך גלייך יא צו דעם כלל צו דעם, און ווען הייסט עס א דבר חדש, איז איינפאך, אויב די דבר שיצא מן הכלל זאגט דעם זעלבן דין וואס דאס שטייט אין כלל. איז עס דאך נישט קיין דבר חדש, דעמאלט קומט עס לערנען אויפן גאנצן כלל. ווי איז אבער די זאך וואס איז יוצא מן הכלל? זאגט מען אזא זאך וואס די זאך שטייט נישט אין כלל, א נייע זאך, דעמאלט זאגן מיר אז ס'איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון כלל, ס'איז נישט גלייך צום כלל און דער כלל איז נישט גלייך צו דעם. לאמיר נאר זען דא ביי אונז ביי אונז איז דאך דער כלל פון עריות איז דאך לאיסורא, אלע עריות קומט כרת. אשת אח איז ארויסגעגאנגען, וואס איז אשת אח ארויסגעגאנגען? אז ס'איז אסור צו ס'איז מותר? איז דאך איז ארויסגעגאנגען יבמה יבא עליה אז ס'איז מותר, איז דאך איז ארויסגעגאנגען א נייע זאך. און אויב ס'גייט ארויס א נייע זאך דבר חדש ווערט דאך דאס אפגעטיילט פון כלל, קען איך נישט דאס צוגלייכן צום כלל און נישט דעם כלל צו דעם? דאס פרעגט יעצט די גמרא, מי דמי? איז דען דאס גלייך צו דער מידה פון דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא? איז עס דען גלייך? התם בשלמים כלל באיסור און פרט באיסור, אז דער פרט איז אויך באיסור, זאג מיר למה יצא אז צו לערנען אויפן גאנצן כלל, אבער הכא דא ביי אונז כלל באיסור, דער כלל איז ביי דעם איסור, אלע עריות קומט כרת, און פרט בהיתר איז דאך דער פרט א דבר חדש איז דאך גלייך צו א צווייטע מידה, הא לא דמיא דאס נישט גלייך, אלא דבר שהיה בכלל, א זאך וואס די זאך איז געווען אין כלל פון אלע, ויצא לידון בדבר חדש, און עס גייט זאגן א נייע זאך, שאי אתה יכול להחזירו לכללו, ווי רש"י טייטשט, אי אתה יכול להחזירו לכללו, איך קען דאס נישט צושטעלן צום כלל, נישט דיע זאך קען איך אפלערנען פון כלל, און נישט דעם כלל קען איך אפלערנען פון דער זאך. עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש, ביז דער פסוק וועט עס צוריקברענגען, אויב אזוי. אז עס איז ארויסגעגאנגען אשת אח פון דעם כלל בדבר החדש, וועל איך דאך סייווי נישט צוגלייכן אלע עריות צו אשת אח, איז דאך צוריק די שאלה, וואס דארף איך האבן דעם עליה, אן דעם עליה וועל איך דאך אויכעט זאגן אז אנדערע עריות טאר מען נישט מייבם זיין, ווי זעען מיר דיע מידה? דתניא, מיר האבן געלערנט דבר שהיה בכלל, א זאך וואס איז געווען אין כלל, ויצא, און די זאך איז ארויסגעגאנגען פון כלל, לידון בדבר החדש, צו זאגן א נייע זאך וואס דיע זאך טרעפט מען נישט ביי דעם כלל, אי אתה רשאי להחזירו לכללו, קאן איך דאס נישט צוגלייכן צום כלל, און אויך דעם כלל קאן איך נישט צוגלייכן צו דער זאך, עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש, ביז דער פסוק וועט עס צוריק ברענגען בפירוש, כיצד, ווי איז דאס? שטייט אין פסוק ביי דעם אשם פון א מצורע, ושחט את הכבש, מען זאל שעכטן דעם כבש דעם אשם פון מצורע במקום אשר ישחט את החטאת, אויף דעם ארט וואו מען שעכט דעם קרבן חטאת, ואת העולה וואו מען שעכט דעם קרבן עולה, מען דארף עס שעכטן אויף צפון זייט במקום הקודש אויפן הייליגן ארט, כי כחטאת, אזוי ווי א חטאת האשם הוא, איז דער אשם לכהן צום כהן, שאין תלמוד לומר כחטאת האשם הוא, ס'דארף מען נישט זאגן דער פסוק אז דער אשם איז ווי א חטאת, לגבי דעם דין שחיטה שטייט דאך שוין ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, וועגן מתן דם, און וועגן עסן דאס אז מען זאל עס עסן א טאג און א נאכט, דאס ווערט דאך שוין דערמאנט, זאת תורת האשם, אין פרשת צו ווערט דערמאנט די דינים פון יעדן אשם, וואס דארף מען דא דער פסוק זאגן דא א נייע זאך אז דער אשם איז ווי א חטאת? ומה תלמוד לומר כחטאת האשם, וואס דארף מיר דער פסוק זאגן כחטאת האשם? איז דער תירוץ, לפי שיצא אשם מצורע, ווייל אשם מצורע איז ארויסגעגאנגען פון כלל פון אנדערע אשמות, לידון בדבר החדש, צו זאגן א נייעם דין וואס דאס גייט נישט אן אין קיינע פון די אשמות, בבוהן יד ובוהן רגל הימנית אז מען דארף פון דעם דם אשם מצורע שפריצן אויף דעם גראבן פינגער פון דער רעכטער האנט און אויף דעם גראבן פינגער פון רעכטן פוס, און אז דאס איז ארויסגעגאנגען פון כלל יכול קאָן איך מיינען לא יהא טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח אז אשם מצורע איז אנדערש פון אלע אשמות, מען זאל נישט דארפן שפריצן די דם אויפן מזבח, מען זאל נישט דארפן מקריב זיין די אימורים אויפן מזבח, תלמוד לומר זאגט מיר דער פסוק כי כחטאת האשם הוא, אזוי ווי א חטאת איז דער אשם.

שפריצן די בלוט אויפן מזבח, און די אימורים מקריב זיין, ואי לא אהדריה קרא, און ווען דער פוסק זאל נישט געווען צוריק ברענגען דעם אשם מצורע צום כלל, זאל מען נישט געווען שטיין כי כחטאת האשם הוא, וואלט איך געזאגט, למאי דנפק נפק, אז מתן בהונות און שחיטת צפון וואס ס'שטייט ביי אים דאס גיט מען ביי אים, ולמאי דלא נפק אבער מתן דמים ואימורים וואס שטייט נישט ביי אים, וואלט איך געזאגט לא נפק דאס איז ער נישט ארויסגעגאנגען, און ביי אים איז נישט דא קיין מתן דם למזבח און מען דארף נישט מקריב זיין די אימורים, ווייל אז דאס איז ארויסגעגאנגען פון כלל איז די דינים וואס שטייט ביי דעם כלל קען איך נישט זאגן ס'זאל זיין ביי אים, און די זעלבע זאך די דינים וואס שטייט ביי אים מתן דם. אויף די בהונות קען איך דאס נישט אפלערנען אויף אנדערע זאכן, ווייל ס'איז יצא לידון בדבר חדש ווערט עס מיט דעם אפגעטיילט פון דעם גאנצן כלל. הכא נמי דא אויך ביי אונז, אזוי ווי דער אשת אח איז ארויסגעגאנגען לידון בדבר חדש, הוה אמינא וועל איך זאגן, אשת אח דאישתראי אישתראי, אשת אח וואס איז מותר געווארן במקום יבום איז מותר, שאר עריות לא, אבער אנדערע עריות איז נישט גלייך צו אשת אח, ווייל אשת אח איז דבר חדש, און אויב די זאך גייט ארויס בדבר חדש איז דאס אפגעטיילט פון כלל. בלייבט דאך צוריק שווער, וואס דארף איך האבן דעם עליה, איך ווייס דאך אליין אז די מצוה פון יבום איז נישט דוחה די לא תעשה פון עריות וואס דארט איז פארהאנען כרת, אלא זאגט די גמרא, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, תיתי במה מצינו מאשת אח, איך זאל אלע עריות אפלערנען מיט א מה מצינו פון אשת אח, מה אשת אח, כאָטש ס'איז אַזױ אַ ערווה, דאָך זאָגט די תּורה, מייבמא, מ'איז מייבם, אף אחות אישה תּתייבם, אַזױ אױך אחות אישה זאָל מען מייבם זײַן. פֿרעגט די גמרא, מי דמי, איז דען גלײַך אַלע עריות צו אשת אח? התם חד איסורא, בײַ אשת אח איז דאָך נאָר דאָ דער איסור פֿון אשת אח, הכא תרי איסורי, דא איז דאך דא אי דער איסור אשת אח, און אי אחות אשה, ווי קען איך אפלערנען אז אויב איך בין מתיר איין איסור זאל איך מתיר זיין צוויי איסורים? זאגט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל ואישתרי אישתרי, ווייל די תורה האט מתיר געווען דעם איסור אשת אח וואס איז געווען אויף איר, האט די תורה מתיר געווען ווען דער ברודער איז געשטארבן אן קינדער, האט די תורה אויך מתיר געווען דעם איסור אחות אשה, דעריבער דארף איך האבן דעם עליה, רש"י. דער מאירי פרעגט, ווי קען איך זאגן איך זאל אפלערנען שאר עריות א מה מצינו פון אשת אח? איך זאג דאך ס'איז יצא לידון בדבר חדש, און אויב דאס איז ארויסגעגאנגען מיט א נייע זאך, קען איך דאך נישט אפלערנען דעם כלל פון דעם, וויאזוי קען איך עס אפלערנען מיט א מה מצינו? ענטפערט דער מאירי אז ס'איז נישט גלייך צו יצא לידון בדבר חדש. דאס וואס די גמרא האט פריער געזאגט הא לא דמיא אלא לדבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש איז די טייטש אזוי, ס'איז מער גלייך צו יצא לידון בדבר חדש, אבער אין אמת'ן איז עס צו קיין זאך נישט גלייך, פארוואס? ווייל די עריות איז דאך נישט קיין כלל, דער איסור פון זיי איז דאך געווארן געשריבן מיט א פרט, און אשת אח איז אויך דא א פרט, ווען ס'זאל נישט ווערן דערמאנט יעדע ערוה באזונדער, זאל נאר נאר שטיין אין די תורה כל שאר בשר בכרת, נאכדעם די תורה זאל מען מתיר זיין אשת אח, וואלט איך דעמאלט געזאגט, ס'איז יצא מן הכלל לידון בדבר חדש. אבער דא אויך אז יעדער ערוה ווערט באזונדער דערמאנט, איז דאך נישט דא וואו מען זאגט קיין כלל. דעריבער קען איך עס אפלערנען מה מצינו אלע עריות פון אשת אח. אזוי ווי אשת אח האט די תורה מתיר געווען, איז די זעלבע זאך אנדערע עריות. איי אנדערע עריות איז דא צוויי איסורים? וועט די גמרא באלד ברענגען א ראיה אז איך זאג א סברא הואיל ואישתרי, די תורה האט מתיר געווען איין איסור, אישתרי, האט די תורה מתיר געווען נאך א איסור. ומנא תימרא פון וואנען ווייסן מיר דאמרינן אז מיר זאגן הואיל ואישתרי ווייל אז די תורה האט מתיר געווען איין איסור אישתרי האט די תורה מתיר געווען א צווייטן איסור דתניא מיר האבן געלערנט מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח א מצורע איז א דין דען ווען ער ווערט ריין פון די צרעת דארף ער ברענגען א קרבן, ווען ברענגט ער דעם קרבן? דעם אכטן טאג, איז דען ווען מען ווען ער ברענגט דעם קרבן מוז ער דארטן זיין, אריין גיין אינעווייניג אין די עזרה צו דעם קרבן קען ער נישט, ווייל א מחוסר כפורים קען נישט אריין קומען אין בית המקדש. נאר ער קומט צו גיין אויף דעם מזרח טויער ביי דעם שער נקנור, און ער שטעקט אריין די בוהן ידו הימנית, בוהן רגלו הימנית, די גראבע פינגער פון דער רעכטער האנט, די גראבע פינגער פון דעם רעכטן פוס, און אויף דעם טוט מען שפריצן פון דעם לוג שמן, פון דעם דם האשם, ווייל מען קען דאך דאס נישט ארויס נעמען אינדרויסן, ווייל אויב מען נעמט עס ארויס אינדרויסן ווערט עס געפסל'ט ביוצא, איז דאס איז שטענדיג אזוי דער סדר, איז אז עס איז געפאלן שמיני שלו בערב פסח איז דאך אויך די זעלבע זאך, שטענדיג יום שמיני פירט ער זיך אזוי, נאר דא איז געשען א פראבלעם, וראה קרי בו ביום, ער האט געזען דעם אכטן טאג האט ער געזען בייטאג קרי איז שוין אויף אים דא א חוץ די טומאות וואס ער איז א מחוסר כפורים פון מצורע איז רואה קרי דער דין איז אזוי א מצורע ווערט ארויסגעשיקט חוץ לשלוש מחנות א מצורע די ווען די אידן זענען געווען אין די מדבר איז געווען די דריי מחנות, די מחנה שכינה דא דער חצר פון משכן, מחנה לוויה איז געווען וואס די לווים האבן גערוהט ארום, און נאך אויסנווייניג מחנה ישראל. ווען מען האט אויפגעבויט דעם בית המקדש, איז דער בית המקדש רופט זיך אהן די עזרה, דער חצר רופט זיך אהן מחנה שכינה, די הר הבית ווערט אנגערופן מחנה לוויה, און ירושלים ווערט אנגערופן מחנה ישראל, די זעלבע זאך אלע שטעט וואס זענען מוקפות חומה האט אויך דעם דין אז א מצורע דארף מען פון דארט ארויסשיקן, דא פון דער צרעת איז ער דאך שוין האט שוין רישא ווי מען זאגט ריין אבער נאך נישט ריין אינגאנצן, ער דארף נאך ברענגען א קרבן. האט די תורה מתיר געווען אז ער זאל אריינשטעקן אינעווייניג די בהונות, אבער מכח דעם וואס ער האט געזען קרי, איז א בעל קרי ווערט דאך ארויסגעשיקט חוץ משני מחנות, קען ער דאך נישט אריינקומען אויף דעם הר הבית גיין ביז דעם שער ניקנור און ער זאל דארטן אריינשטעקן אין דער עזרה בוהן ידו ימנית ובוהן רגלו ימנית און וטבל ער האט זיך שוין געטובלט לקריו, דעריבער דערמאנט דא די גמרא אז ער האט דעם אכטן טאג געווען טומאת קרי ווייל לו יצוייר אז ס'זאל געווען זיין טומאת שרץ צו פון נבלה צו טמא מת וואלט נישט געווען קיין פראבלעם, זיי מעגן דאך זיין אין מחנה לוויה, וואלט ער געמעגט אריינקומען אויפן הר הבית צו דעם שער ניקנור, דער שער ניקנור האט דאך דעם דין ווי מחנה לוויה. נאר דא אויב עס איז געווען קרי, וטבל לקריו, מען האט זיך גע'טובל'ט, איז דעמאלט זאגן מיר, אמרו חכמים, די חכמים האבן געזאגט, אף על פי שאין טבול יום אחר נכנס, כאטש א טבול יום הייסט נאך און ער איז א טמא'דיגער לגבי תרומה, לגבי קדשים, לגבי מקדש, טבול יום איז נאר א טהרה אז זאל קענען עסן מעשר שני, אבער לגבי אנדערע זאכן הייסט ער נאך טמא, און ממילא א טבול יום, טבול יום הייסט ער האט זיך גע'טובל'ט און ער ווארט אויף ערב שמש, איז א אנדער אף על פי שאין טבול יום אחר נכנס, א צווייטער קען נישט אריין גיין זה נכנס, ער קען אריין גיין און ער זאל אריין די האנט די הענט די בהונות און כדי ער זאל ווערן ריין אז ער זאל קענען ביינאכט עסן דעם קרבן פסח, פארוואס? מוטב ס'איז בעסער שיבוא עשה שיש בו כרת, ס'זאל קומען די עשה פון קרבן פסח, וואס ביי דעם איז דאך דא כרת, מ'מאכט נישט קיין קרבן פסח, ווייל אויב ער וועט נישט אריינברענגען ידו צו די בהונות מ'זאל שפריצן, וועט ער דאך נישט קענען זיין ריין ביינאכט, און ער וועט נישט קענען עסן פסח. ער האט דאך שוין דער אכטער טאג, לקריו וועט ער אויך זיין ריין ביינאכט, וידחה ס'זאל דוחה זיין עשה שאין בו כרת. די עשה וואס ער קומט אריין אין מחנה לוויה איז נישט דא קיין כרת, כרת איז נאר פארהאנען ווען א טמא קומט אריין אין דער עזרה, און ער באדארף דאך נישט אריינגיין אין די עזרה, אין די עזרה טוט ער דאך נאר אריינשטעקן די בהונות, אבער ער זאל אריינשטעקן די הענט און לבהונות, ס'איז גענוג, מוז ער דאך פריער אריינקומען און שטיין אין מחנה לוויה, מוז ער דאך שטיין, אין מחנה לוויה זאגן מיר איז נאר דא א עשה, איז די עשה פון יש בו כרת דאס דוחה. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, דבר תורה אפילו עשה לית ביה, אז מדין תורה איז אפילו קיין עשה אויך נישט דא, מדין תורה מעג א טבול יום אריינגיין אין מחנה לוויה. שנאמר שטייט אין פסוק, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה, יהושפט איז געשטאנען לפני החצר החדשה, מאי חצר החדשה, וואס מיינט מען חצר החדשה, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט שחידשו בו דברים, מען האט דעמאלט מחדש געווען א דין, ואמרו, און מען האט דעמאלט געזאגט טבול יום לא יכנס למחנה לוויה, מ'האט דעמאלט געזאגט א טבול יום טאר נישט אריין גיין למחנה לוויה להר הבית, קומט דאך אויס אז דאס וואס א טבול יום טאר נישט אריין קומען להר הבית דאס איז נאר א דין דרבנן, און דא אויך ווען עס האנדלט זיך וועגן מאכן א קרבן פסח איז לא העמידו לא העמידו חכמים דבריהם במקום כרת, אויף דעם ארט האבן זיי נישט געשטעלט זייער גזירה, און דאס דארף מען דאך וויסן, אין מחנה לוויה מעג מען אריין קומען א טבול יום, ווי איז אבער אין מחנה שכינה אין דער עזרה? טאר מען נישט, דארט איז דא שוין ווי מען זאגט דארט איז שוין דא כרת. ס'דא א מחלוקת אין גמרא, ביאה במקצת, צי שמה ביאה צי לא שמה ביאה. ביאה במקצת הייסט אז ער גייט נישט, דער טמא'דיגער מענטש גייט נישט אריין אין גאנצן קערפער, נאר ביאה במקצת, ער שטעקט נאר אריין א פינגער, צי זאגן מיר שמה ביאה אז ווי מען זאגט אויב ער האט אריינגעשטעקט דער טמא'דיקער די האנט אין דעם עזרה קומט אים מיתה גלייך ווי ער קומט אריין אינגאנצן, אדער איך זאג לא שמה ביאה איז עולא האלט ביאה במקצת שמה ביאה אזוי האלט איך. ממילא לאמיר יעצט זען לויט עולא, און וויאזוי קען א מצורע אריינגיין? די תורה האט מתיר געווען, די תורה זאגט דאך בפירוש אז די מצורע דעם אכטן טאג זאל מען אויף אים שפריצן די דם האשם, און די דם האשם קען איך דאך נישט ארויסנעמען, ווייל אזוי ווי איך נעם עס ארויס ווערט ער עס גע'פסל'ט ביוצא, האט די תורה מתיר געווען אז די ביאה במקצת אז די מצורע אין אכטן טאג קען אריינשטעקן די בהונות. אבער די תורה האט דאך נישט מתיר געווען דעם טבול יום פון בעל קרי אז ער זאל אריינשטעקן ער זאל אריין גיין אינעווייניג, ווייל עולא לערנט דאך אז ביאה במקצת שמה ביאה דארף מען פארשטיין אין דעם פאל ווען ער האט געזען קרי דעם אכטן טאג, זאגן מיר אז אויב ר'האט זיך גע'טובל'ט מעג ער אריינשטעקן די פינגער, פארוואס מעג ער אריינשטעקן די פינגער? און ס'איז דאך וואו איך זאג, ס'זאל קומען די עשה שיש בו כרת, וידחה עשה שאין בו כרת, דא איז דאך אויך דא כרת, ווייל א מחוסר כיפורים וואס ער גייט אריין אין מקדש קומט כרת, איז דאך אוודאי און אוודאי דער וועלכער איז א טבול יום און ר'האט נאך נישט געהאט קיין הערב שמש קומט אויך אים זיך א כרת, וויאזוי מעג ער אריין גיין מכח דעם? אזוי פרעג איך די קשיא אויף עולא, ווי קענסטו עולא האלטן ביאה במקצת שמה ביאה, טא וויאזוי מעג ער אריין שטעקן אין דעם פאל, ער איז דאך נאך א טבול יום, און א טבול יום איז דאך הארבער ווי מחוסר כיפורים, ווייל א מחוסר כיפורים מעג עסן תרומה, און א טבול יום טאר נישט עסן קיין תרומה, זעה איך דאך פון דעם אז טבול יום איז הארבער פון מחוסר כיפורים, און אויב ביי מחוסר כיפורים קומט אריין און אינעווייניג אין דער עזרה קומט דאך כרת, איז דאך די זעלבע זאך א טבול יום אוודאי, און דו האלטסט דאך ביאה במקצת שמה ביאה. ואמר עולא, האט עולא אויף דעם גענטפערט, מה טעם, וואס איז טאקע דער טעם וואס מיר זאגן אין דעם פאל אז מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח וראה קרי בו ביום וטבל זאגן מיר אז ער מעג אריינגיין הואיל והותר לצרעתו, ווייל ער, די תורה האט דאך אים מתיר געווען ביאה במקצת צו די צרעת, אין אמת'ן איז ער נאך א מחוסר כיפורים נאך, ער האט זיך נאך נישט, די קרבן האט מען דאך נאך נישט געברענגט, נאר די מען דארף דאך נאך שפריצן אויף אים אויף די בהונות, נאר די תורה האט געזאגט אז ווער ביי דעם מחוסר כיפורים, אלעס וואס איז א מחוסר כיפורים פון דעם קרבן פון מצורע מעג ער אריינגיין, איז זיי זאגן מיר הותר לקריו, איז ער מיר אויך מותר וועגן קרי, זע איך דאך פון דעם אויך אז אויב די תורה האט מתיר געווען איין איסור, זאגן מיר אז ס'איז שוין מותר די צווייטער איסור אויך, איז ממילא די זעלבע זאך דא ביי אונז, שטענדיג אשת אח שיש לה בנים, איז דאך איינס פון די עריות, איז דאך דא א חיוב כרת, נאר וואס דען? די תורה האט געזאגט במקום יבום, ווען דער ברודער איז געשטארבן אן קינדער, בין איך דיר מתיר דעם איסור פון אשת אח, וואלט איך געוואלט מיינען אז אפילו דעמאלטס אז ס'קומט צו נאך א איסור אחות אשה אויכעט, הואיל ואישתרי, ווייל עס איז געווארן מותר דער איסור אשת אח, אישתרי ווערט אויך מותר דער איסור פון אחות אשה, און מ'זאל איר מייבם זיין, דעריבער דארף ער קוקן דעם עליה, ואישה אל אחותה לא תקח לצרור עליה אז אפילו במקום יבום טאר מען אויך נישט, איך האב דא נאר מתיר געווען דעם איסור פון אשת אח אבער נישט דעם איסור פון אחות אישה. רש"י. פרעגט די גמרא, מי דמי, איז דען אונזער דין גלייך לדעולא צו דעם דין פון עולא? לאמיר נאר זען וואס איז געווען די מעשה ביי עולא, וואס שטייט דא אין דער ברייתא? ער איז א מצורע דעם אכטן טאג איז אינדערפרי איידער ער האט געזען קרי האט די תורה מתיר געווען פאר אים כאטש ער איז א מחוסר כיפורים און כאטש ביאה במקצת שמה ביאה האט די תורה געזאגט דאך בפירוש אז ער מעג אריינשטעקן די הענט איז די בהונות, האט די תורה אים מתיר געווען די ביאה במקצת. זאגן מיר אז ווי וועט זיין ער האט שפעטער געזען קרי, אויב די תורה האט שוין מתיר געווען א איסור וואס איז פריער געווען, איז דאך אוודאי און אוודאי אז די תורה לאזט נישט אז ס'זאל חל זיין א צווייטער איסור, אז איך קען אראפנעמען דעם איסור ווי מען זאגט מחוסר כיפורים, קען איך דאך א שפעטערדיגער איסור, בין איך אוודאי און אוודאי מתיר. דאס איז ביי עולא זאך. צוויי זאכן זעהן מיר ביי עולא, די תורה האט מתיר געווען פריער דעם ערשטן איסור, זאגן מיר ווייל מען האט מתיר געווען דעם ערשטן איסור, זאגן מיר אז דער צווייטער איסור איז נישט חל. נאך א זאך, ס'איז דאך געווען א צייט ביי עולא'ן ווען דער ערשטער איסור איז אראפגעגאנגען, ס'איז דאך נישטא קיין צייט אז ביידע איסורים זאלן זיין צוזאמען, ווייל איידער האט געזען קרי איז דאך שוין געווארן מותר דער דין וואס אלס מחוסר כיפורים זאל וואס ער קען אריינגיין מיט ביאה במקצת. לאמיר נאר זען ביי אונז, איך וויל ביי אונז זאגן ווייל עס ווערט מותר אשת אח זאל ווערן מותר אחות אישה, וועלכער איסור קומט פריער? צו קומט פריער דער איסור אשת אח צו פריער קומט דער איסור אחות אישה? רוב אז איין מאמענט, ראובן און שמעון צוויי ברידער האבן גענומען צוויי שוועסטער, איז די פראגע ווער האט פריער חתונה געהאט? ראובן וועלן מיר זאגן איז געשטארבן. בשעת ער איז געשטארבן האט שוין שמעון געהאט פארשטייט זיך די פרוי. אויב מיר וועלן זאגן נשא מת, פריער האט ראובן חתונה געהאט, איז דאך אין דעם מאמענט ווען ראובן האט גענומען די פרוי איז שוין דא דער איסור אשת אח אויף שמעון'ען, אבער דער איסור פון אחות אישה איז נאך נישט דא, ווייל פארוואס א מענטש זיך ליעד צו אים אז זאל יעצט פאלן א יבום וואלט ער דאך געקאנט אין איר נעמען, איז נאר דא איז דא דער איסור פון אשת אח. יא אבער ראובן האט גענומען א פרוי רחל'ן זאגן מיר אז מיט דעם וואס ראובן האט גענומען רחל'ן איז דאך נישט דא יעצט קיין שוועסטער, נאר ראובן האט גענומען רחל'ן, איז דער מאמענט איז א אשת איש געווארן, זי איז אסור פאר שמעונ'ען מכח אשת איש, און זי איז אויך אסור די רחל פאר שמעונ'ען מכח אשת אח, נאכער גייט שמעון און ער נעמט איהר שוועסטער לאה, ער מעג דאך נעמען, זאגן מיר אז אין דער מאמענט ווען שמעון האט גענומען לאה איז צוגעקומען אויף רחל'ן נאך א איסור פון אחות אישה, איז פריער געווען אשת אח נאכדעם אחות אישה, ווי וועט זיין אז ס'איז געווען פארקערט, פריער האט שמעון גענומען לאה. איז אין דעם ראובן האט דאך נישט גענומען די שוועסטער, איז אין דעם מאמענט ווען שמעון נעמט לעה'ן, איז רחל שוין אסור אויף אים, מכח וועלכן איסור איז זי אסור, אלעס אחות אשתו, נאכער אז גייט ראובן און ער נעמט די רחל, און קומט צו אשת אח, קומט אויס וועלכער איסור איז געווען פריער, אחות אשתו, און נאכער קומט דער איסור אשת אח, פרעגט די גמרא, ביי עולא'ן טרעפן מיר דאך אז כ'האב מתיר געווען דעם ערשטן איסור, איז זאג איך הואיל ואישתרי דער ערשטער, בין איך מתיר דעם צווייטן. תינח, דאס וועט זיין גוט, היכא דנשא מת, פריער האט גענומען ראובן רחל'ן, איז דעם מאמענט ווען ראובן האט גענומען רחל'ן, איז זי שוין, רחל, געווארן אסור אויף שמעון'ן אלעס אשת אח, ואחר כך נשא חי, נאָך דעם האָט שמעון גענומען איהר שװעסטער לאה, קומט צו דער איסור פון אחות אישה שפּעטער, זאָגן מיר, דמיגו דאישתרי איסור אשת אח, װײַל עס װערט מותר בשעת יבום דער איסור אשת אח, װאָס איז געװען פריהער, אישתרי נמי איסור אחות אישה,

אלא אבער אין דעם פאל נשא חי ואחר כך נשא מת, פריער האט שמעון גענומען לאה, איז אזוי ווי שמעון האט גענומען לאה איז דאך שוין רחל געווארן אסור אלעס אחות אשתו, ואחר כך און נאכדעם נשא מת, און נאכדעם האט גענומען ראובן רחל'ן, איז דאך איסור אחות אישה קודם, איז דאך פריער דא דער איסור פון אחות אישה, ווי טרעפסטו אז זאגן אז איך בין מתיר דעם שפעטערדיגן איסור זאל ווערן מותר דער פריערדיגער, דאס טרעפן מיר ניט, אז אויב עס איז געווען אחות אישה איז שוין חל געווען, און מיר טרעפן נישט אז דער איסור פון אחות אישה זאל אראפגיין, בשלמא דארטן אז די תורה האט אראפגענומען דעם ערשטן איסור, איז שוין דא א כח אז דער אנדערער זאל גלייך נישט חל זיין, אבער דא האט דער ערשטער איסור אחות אישה איז דאך שוין חל געווען, זאגן מיר ווייל איך וועל אראפנעמען דעם צווייטן זאל ווערן מותר דער ערשטער, דאס טרעפסטו נישט. נאך מער זאגט די גמרא, ואפילו נשא מת. אפילו דארטן, אפילו נשא מת נמי, אפילו אין דעם פאל ווען ראובן האט פריער גענומען, וואס דארטן זאגט בלע ז איז אויך נאך נישט אלעס אין ארדענונג, אויב ראובן האט פריער גענומען רחל איז טאקע פריער דא דער איסור פון אשת אח, אבער לאמיר נאר זען ביי די פאל פון עולא, איז געווען א מאמענט ווען ביידע איסורים זענען געווען צוזאמען? ניין. ווען האט ער געזען קערה? דעם אכטן טאג. איז קומט אויס קודם איידער ער האט געזען קרי איז דאך שוין געווען פון אים אראפגענומען דער איסור פון מחוסר כפרה. אז די תורה האט דאס שוין אראפגענומען לאזט די תורה נישט אז ס'זאל חל זיין דער שפעטערדיגער איסור. דא אבער אונז פריער איז געוועזן נשא חי, ראובן האט איר גענומען, איז דאך שוין דא נשא מת הייסט עס, איז שוין דא דער איסור פון אשת אח, דער איסור אשת אח איז שוין געווארן מותר? ניין, נאכהער איז געוועזן נשא חי, קומט צו דער איסור פון אחות אישה, זענען דאך דא ביידע איסורים צוזאמען, ווי טרעפסטו אז ס'זאל ווערן מותר די איסורים? דאס זאגט ער. ואפילו נשא מת נמי תינח היכא דנשא מת ומת אז דער ראובן האט גענומען רחל'ן און נאכדעם איז ער געשטארבן איז שוין געווארן מותר דער איסור אשת אח ואחר כך נשא חי נאכדעם האט שמעון גענומען די לאה'ן זאגן מיר דחזיא ליה ביני ביני איז זי דאך אינמיטן געווען ראוי, נאכדעם ווי ראובן איז געשטארבן איז שמעון האט געמעגט נעמען די רחל אשת ראובן, זאגן מיר ווייל עס איז שוין געווארן מותר רחל איז נישט חל אויף רחל נאך איסור, אלא אבער נשא מת ולא מת, דער ראובן האט גענומען רחל'ן און ער איז נאך נישט געשטארבן, ווען איז ער געשטארבן? ואחר כך נשא חי, נאכדעם האט שמעון גענומען לאה'ן, דעמאלט איז געשטארבן ראובן, איז דעמאלט איז דאך געווען ביידע איסורים צוזאמען, איז זי דאך אינמיטן נישט געווען ראוי אינגאנצן, דלא לא חזיא ליה כלל, איז דאך אינגאנצן נישט געווען ראוי, ווי טרעפסטו דא אין אזא איין זאך איך זאל זאגן הואיל ואישתרי אישתרי, מי לא מודה עולא, וועט דען עולא נישט מודה זיין שאם ראה קרי בליל שמיני, אז אויב ער האט געזען קרי בליל שמיני, איז דאך דאס הייסט ס'איז נאכנישט געקומען די צייט ווען דער אכטער טאג, ס'איז דער אכטער טאג, ליל שמיני שעוועלט איז דער אכטער טאג, נו א ביינאכט קען מען נישט אריינברענגען ידיו לבהונות, איז דען עולא נישט מודה שאין מכניס ידיו לבהונות, ער קען נישט אריינשטעקן די הענט, פארוואס? שלא יצא ווייל ער איז נישט ארויסגעגאנגען פון זיין טומאה בשעה אין דער צייט שהיא ראויה להביא בה קרבן, ער איז דאך נישט ארויסגעגאנגען די צייט וואס ס'איז ראוי צו ברענגען א קרבן. דאס הייסט ווייל עס איז נישט נאך קיינמאל נישט געווען קיין אישתרי, פון וואנעט ווייס איך אז עולא איז אין דעם מודה זאגט תוספות פון דעם לשון פון דער ברייתא, ווייל אין דער ברייתא שטייט דאך וראה קרי בו ביום, ווייזט אויס ווען זאגט עולא הואיל ואישתרי אישתרי דווקא בו ביום, אז עס איז שוין געווארן אראפגענומען דער איסור פון מצורע, אבער לו יצוייר אז עס וועט זיין בלילה אז ביידע איסורים וועלן זיין צוזאמען, איז מען נישט מתיר. איז דאך דא א אפילו אין אזא פאל נשא מת ואחר כך נשא חי, איז אויב איז דאך אויך נישט אלעמאל קען איך זאגן הואיל ואישתרי אישתרי, בלייבט דאך צוריק שווער די קשיא אויף וואס דארף איך האבן דעם עליה, אז צו סיי ווי איז דאך נישט דא די סברא הואיל ואישתרי אישתרי, אלא זאגט די גמרא, וואס איז די קשיא? אבער ס'איז דאך דא א אופן ווען איך קען זאגן, עס איז דאך דא איין פאל ווי איך קען זאגן הואיל ואישתרי אישתרי, וועלכע פאל? אז ראובן האט גענומען רחל'ן און ראובן איז געשטארבן און נאכהער האט שמעון גענומען די שוועסטער, אויב אזוי, כי איצ, איין מאמענט, כי איצטריך עליה ווען דארף איך האבן דעם עליה? היכא דנשא מת, ראובן האט גענומען רחל און איז געשטארבן, ואחר כך נשא חי. דאס וואס איר פרעגט וויאזוי קען ער נעמען די שוועסטער איז דאך לכאורה גערעכט, אין דער צייט ראובן האט גענומען רחל און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, איז דאך די רחל זקוק צו שמעון און זי רופט זיך דאך אן ווי זיין שטיקל זיין כנוסה, וויאזוי האט ער געמעגט נעמען די שוועסטער? איז דער מהרש"א פרעגט עס כ'וועל אייך זאגן ס'לשון פון מהרש"א וקשה, דהיאך נושא אחות זקוקתו, ווי אזוי מעג שמעון נעמען די רחל'ס שוועסטער פון די יבמה די לאה'ן די רחל דאך זקוק צו אים, דאיכא למאן דאמר בריש פרק ב' דאסור, ס'איז דא אזעלכע וואס האלטן מען טאר נישט, ואין סברה, ס'איז נישט קיין סברה צו זאגן דאיצטריך עליה להיכא דנשא באיסור, זאגן אז דער פסוק דארף איך האבן אויב דער שמעון האט זיך נישט גערעכנט נשא באיסור, ווייל די תורה איז נישט געווארן געגעבן פאר די רשעים, איך גיב דיר א דין אויב מ'האט געטאן אן עבירה. זאגט דער מהרש"א, ונראה לומר, געפעלט מיר צו זאגן, דאפילו מאן דאוסר אחות זקוקתו, אפילו דער וואס אסר'ט אינו אלא מדרבנן, דער איסור איז נאר מדרבנן. ויש לומר עוד, און נאך א תירוץ זאגט ער, דהך שינויא אזיל, דער תירוץ גייט כמאן דאמר לקמן אין זיקה, ס'דא א מאן דאמר מ'מעג איר נעמען, אבער דער ריטב"א זאגט, דער מאירי הייסט עס, זאגט אז די קשיא הייבט זיך גארנישט נישט אהן. אפילו איך האלט יש זיקה מדין תורה, אפילו מדין תורה טאר מען נישט נעמען אחות זקוקתו, דאך איז דא א אופן וויאזוי מ'מעג נעמען, גיט א קוק. ס'געווען דריי ברידער, ראובן, שמעון, לוי. ראובן האט גענומען רחל. ראובן איז געשטארבן אן קינדער. איז די רחל זקוק צו שמעונ'ען און צו לוי'ן. איז דער איסור אשת אח איז אראפגעגאנגען מכח אשת אח, וואס איז די פרוי פון ראובן'ען, איז דער איסור אראפגעגאנגען סיי צו שמעונ'ען און סיי צו לוי'ן. נאכער האט איר לוי מייבם געווען נאכדעם ווי לוי האט איר מייבם געווען, איז געגאנגען שמעון און ער האט גענומען די שוועסטער, שמעון מעג דאך דעמאלט נעמען, נאכער איז לוי געשטארבן, און דא אויף דא אויף פאסט זיך שוין צו זאגן דער אופן, אפילו איך האלט יש זיקה, און דאך זאגן מיר דער אופן אזויווי מ'זאגט האט ער גענומען בהיתר. רש"י. אויבן די ערשטע שורה, תינח היכא דנשא מת את אשה זו תחילה, פריער האט גענומען דער ברודער וואס איז געשטארבן האט פריער חתונה געהאט, ונעשית אשת אח על זה, פריער איז זי געווארן אויף דעם דער איסור אשת אח, ואחר כך נשא חי את אחותה, נאכדעם דער וואס ער לעבט יעצט האט גענומען די שוועסטער, וניתוסף איסור אחות אישה על יבמתו, קומט צו דער איסור אחות אישה אויף די יבמה, ווייל ער האט גענומען די שוועסטער, וכשמת אחיו בלא בנים, דער זיין ברודער איז געשטארבן אן קינדער, ואישתראי, ווערט מותר איסור אשת אח המוקדם, דער איסור אשת אח וואס איז געוועזן פריער.

הותר לקריו שהיא אחרונה, אז די ערשטע ווערט מותר ווערט מותר די צווייטע אויכעט, איז ביי אונז אויכעט אז אויב פריער איז געווען נשא מת ואחר כך נשא חי, אז פריער איז חל געווען דער איסור פון אשת אח, און נאכער איז חל געווען דער איסור פון אחות אישה, זאגן מיר, ווייל דער איסור אשת אח האט די תורה מתיר געווען במקום ייבום, איז הואיל ואישתרי ווייל עס ווערט מותר דער איסור אשת אח, ווערט שוין אויך מותר דער איסור אחות אשה. אבער פארקערט, ווען אחות אשה איז פריער חל, דאס טרעפט מען נישט עולא זאל האלטן א הואיל ואישתרי אישתרי.